בעזרת השם יתברך, מסכת בבא קמא דף צ"ט, מ'הייבט מיר אן דף צ"ט עמוד א', צוועלף שורות פון אויבן, תא שמע. איז אזוי, מ'האלט מיר דא אינמיטן א סוגיא, מ'האט געזען אין די פריערדיגע גמרא, נעכטיגע גמרא, אז רב אסי האט געזאגט אז אומן קונה בשבח כלי, פשט, ווי מ'האט געשמועסט, ס'איז דא צוויי סארט ארבעטערס, ס'איז דא א שכיר, און ס'איז דא א אומן, אדער אין אנדערע ווערטער א קבלן, די חילוק צווישן א שכיר און א קבלן, איז אז א שכיר ווערט געצאלט אויפן שעה, און א קבלן ווערט געצאלט אויפן ארבעט. ארבעט, נישט קיין חילוק וויפיל שעה ער ארבעט, טאמער ער ברענגט א געוויסע זאך, טאמער ער טוט א געוויסע זאך, ווערט ער געצאלט א געוויסע סכום. און די שאלה איז, דער קבלן, ווען מען באצאלט אים, צי איז פשט אז מען צאלט אים פונקט ווי א שכיר, נאר דא רעדט מען אפ א סכום, דא רעדט מען נישט אפ א סכום, אדער איז פשט ניין, דער קבלן נעמט די זאך פונעם באלעבאס, באלעבאס לאמיר זאגן געבט אים העלצער צו בויען א שאפע, איז דער קבלן נעמט די העלצער, ער מאכט פון דעם א שאפע, דער שבח איז יעצט זיינס, און דער שבח פארקויפט ער שפעטער צוריק צום באלעבאס. איז דאס האט רב אסי געזאגט, רב אסי האט געזאגט אז אומן קונה בשבח כלי, פשט דער שבח איז זיינס, און ער פארקויפט עס שפעטער צוריק צום באלעבאס, איז תא שמע, פרעגט די גמרא א קשיא אויף רב אסי פון א ברייתא, שטייט אין די ברייתא, הנותן טליתו לאומן, טאמער איינער האט געגעבן א טלית זיינע פאר א אומן, די אומן זאל עס פאררעכטן, גמרו והודיעו, טאמער די אומן האט געענדיגט די ארבעט און ער האט מודיע געווען פארן בעל הטלית כ'האב געענדיגט, איז אפילו מכאן ועד עשרה ימים אינו עובר עליו משום לא תלין, ס'דא א לאו אין די תורה, לא תלין פעולת שכיר אז מ'דארף צאלן א ארבעטער יענע טאג, די טאג וואס ער האט געענדיגט די ארבעט, איז דא אפילו די אומן האט מודיע געווען פארן בעל הטלית כ'האב געענדיגט די ארבעט, ווילאנג ער האט נישט צוריק געגעבן די טלית הייסט נישט אז ער האט געענדיגט, און במילא נישט דא קיין איסור פון לא תלין. אבער, זאגט די ברייתא, וואס איז טאמער נתנה לו, ער האט צוריק געגעבן דעם טלית צום באלעבאס, איז יעצט הייבט זיך אן די זייגער צו רוקן, נתנה לו בחצי היום, אפילו אינמיטן טאג האט ער אים צוגעגעבן די טלית, איז כיוון ששקעה עליו החמה, ברגע עס ווערט שקיעה, עובר עליו משום בל תלין, טאמער די באלעבאס האט נישט געצאלט, איז ער עובר אויף בל תלין. על כל פנים פירט די גמרא אויס די קשיא, ואי סלקא דעתך אומן קונה בשבח כלי, אמאי עובר משום בל תלין? פשט, טאמער דו קוקסט אן א אומן ווי א שכיר, איז ביי א שכיר איז דא בל תלין, האסט געדינגען איינעם, דארפסטו אים באצאלן, סגייט אריבער א טאג האסט נישט געצאלט, האסטו עובר געווען בל תלין. אבער, טאמער מלערנט ווי רב אסי, אז אומן קונה בשבח כלי, איז פשט יעדע אומן קוק איך אן ווי ער האט משביח געווען די שבח איז זיינס ער פארקויפט יעצט די שבח צום באלעבאס, איז אז ער האט פארקויפט דעם שבח פארן באלעבאס די באלעבאס האט נאכנישט געצאלט, דא איז נישט שייך בל תלין, אז א מענטש פארקויפט עפעס פאר א צווייטן און יענער פארזוימט זיך מיטן צאלן, איז דאך נישט דא בל תלין, און פארוואס זאגט די ברייתא אז דא בל תלין, לכאורה משמע אז מען זאגט נישט אומן קונה בשבח כלי און פאר דעם קוקט מען אן די אומן ווי א שכיר, איז אנדערש ווי רב אסי, ענטפערט די גמרא ניין, אמר רב מרי בריה דרב כהנא, בגרדא דסרבלא דליכא שבחא, פשט דא רעדט מען נישט אז איינער האט געגעבן א טלית און ער האט געבעטן פארן אומן זאל עס שענער מאכן זאל עס בעסער מאכן, נאר וואס דא רעדט זיך ער האט גענומען זיין בגד זיין טלית ער האט עס געגעבן פארן אומן אויסצוקעמען, פשט ס'געווען א וואלענע בגד און די אומן ווען ער קעמט עס אויס ווערט עס ווייעכער אזוי יעצט אמאליגע צייטן פלעגט מען טאקע נעמען די בגדים און אזוי אויסקעמען אזוי די האר זאל ווערן לויזליכער און ווייעכער און אזוי האט מען עס געטראגן ס'געווען ווארעמער אזוי ס'געווען שענער אזוי אבער על כל פנים דאס איז נישט משביח דעם בגד פארקערט גאר ס'מאכט עס שוואכער די בגד פאר מ'קעמט עס אויס ס'איז שטארק נאכן אויסקעמען ווערט עס שוואכער און ממילא אז ס'איז נישט דא קיין שבח איז נישט שייך צו זאגן אומן קונה בשבח כלי איז דא פארשטייט זיך קוקט מען אן די אומן ווי א שכיר איז פארדעם איז דא בל תלין, אבער דארט ווי ס'דא שבח, קען אוודאי זיין אז אומן קונה בשבח כלי. פרעגט אבער די גמרא, סוף סוף, למאי יהביה ניהליה פשט פארוואס האט מען געגעבן דעם בגד פארן אומן, לרכוכי, עס ווייך צו מאכן, איז כיוון דרככיה, היינו שבחא, איז דאך עס יא משביח, פשט, אוודאי די בגד איז מער הייקל נאכדעם וואס מען קעמט עס אויס, אבער דאס איז די שבח פונעם בגד, מען וויל דאך די בגד זאל זיין ווייך, איז ווייטער אז ס'איז דא א שבח, און אויב מען זאגט אומן קונה בשבח כלי, וואלט נישט געדארפט זיין א איסור פון בל תלין. זאגט די גמרא לא צריכא, דאגריה לביטשי ביטשא ביטשא במעתא דהיינו שכירות. פשט דא רעדט זיך נישט אז מ'האט געדינגען א אומן זאל אויסקעמען דעם בגד און מ'צאלט אים א פרייז אויפן אויסקעמען, נאר וואס דא רעדט זיך אז מ'האט גענומען א אומן אויסצושטויסן דעם בגד פשט פארן קעמען נאך האט מען עס געדארפט אויסשטויסן, איז דא רעדט זיך אז די בעל הבית האט אפגערעדט מיטן אומן אז נישט, איך צאל דיך אויף די גאנצע פעולה, לאמיר זאגן עס קאסט הונדערט דאלער, איך געב דיר הונדערט דאלער, מאך פון דעם בגד גוט און ווייעך, נאר וואס, ער האט אים געצאלט פער שטויס, ער האט אים געזאגט יעדע מאל דו שטויסט דעם בגד, געב איך דיר א מאה, א דאלער, איז שטויסט עס הונדערט מאל קריגסטו הונדערט דאלער, איז דא. דאס הייסט שוין נישט קיין אומן, דאס הייסט שוין א שכיר, ווייל אן אומן איז פשט אז ער ווערט געצאלט אז זאל ארויסקומען א שבח דא, זאל עפעס געשען דא, עפעס זאל ער אויפטון דא, מה שאין כן ווען מען צאלט איינעם אויף א שטויס, איז פשט סגייט מיר נישט אן צו דער שטויס וועט אויפטון צו ס'וועט נישט אויפטון, צו די בגד וועט בעסער ווערן צו ס'וועט נישט בעסער ווערן, איך צאל דיך פער שטויס. דאס ווערט גערופן א שכיר דאס הייסט נישט קיין אומן, איז פאר דעם אז עס איז א שכיר איז אוודאי דא די איסור פון בל תלין, אבער ביי אומן דארט וואו עס איז דא א שבח איז אוודאי קען זיין עס איז נישט דא קיין איסור פון בל תלין ווייל אומן קונה בשבח כלי, איז צייכנט די גמרא צו אז ולמאי דסלקא דעתין מעיקרא דלא אגריה לביטשי, פשט, לויט די פריערדיגע פשט וואס מען האט געוואלט דא זאגן די ברייתא אז נישט מען האט גענומען א אומן זאל שטויסן און מען האט אים געצאלט פער שטויס, נאר ס'רעדט זיך פון א אמת'ע אומן וואס מ'האט געדינגען אויסצוקעמען דעם בגד, און אויף דעם האט די ברייתא געזאגט אז ס'איז דא א איסור פון בל תלין, איז לויט יענע גירסא פשט לויט די פריערדיגע תירוץ, איז מסייע לרב ששת וואלט געווען א ראיה געווען פון די ברייתא צו רב ששת, וואס וואס האלט רב ששת, דבעו מיניה מרב ששת, מ'האט א איבעיא געפרעגט פון רב ששת, קבלנות, עובר משום בל תלין, או אינו עובר, פשט א קבלן, נישט א שכיר, איז דא ביי אים איסור בל תלין צו נישט, ואמר להו רב ששת עובר, און רב ששת האט געזאגט יא, ביי קבלן איז אויך דא בל תלין. איז טאמער מען וואלט גורס געווען די ברייתא נישט ביטשא ביטשא במעתא נאר טאמער מען וואלט גורס געווען אזוי ווי מען האט פריערט געוואלט גורס זיין אז מען רעדט באמת פון א קבלן, וואלט ווען א ראיה געווען פון די ברייתא צו רב ששת. אבער וואס, דרך אגב, וואס זעהן מיר דא? זעהן מיר דא לכאורה אז רב ששת קריגט זיך אויף רב אסי, ווייל רב ששת האט מען אים געפרעגט צו ביי א קבלן איז דא בל תלין, האט ער געזאגט יא, ס'איז דא בל תלין ביי א קבלן, יעצט אזוי ווי מ'האט געשמועסט, טאמער אומן קונה בשבח כלי, איז נישט דא קיין בל תלין, איז לכאורה מבואר דא אז רב ששת קריגט זיך אויף רב אסי, פרעגט די גמרא לימא דרב ששת פליגא אדרב אסי, איז טאקע אזוי? זאגט די גמרא ניין, אמר שמואל בר אחא בשליחא דאיגרתא, פשט אזוי, קען זיין אוודאי רב ששת איז מודה צו רב אסי, אז אומן קונה בשבח כלי און פאר דעם טאקע נארמאל ביי אן אומן, ביי א קבלן איז אוודאי נישט דא קיין בל תלין, איי פארוואס זאגט רב ששת אז ביי קבלנות איז דא בל תלין? זאגט שמואל בר אחא אז רב ששת רעדט נישט פון סתם א קבלן, סתם א קבלן וואס מאכט א שבח איז אוודאי אומן קונה בשבח כלי, ס'נישט דא קיין בל תלין נאר וואס ער רעדט פון א געוויסע סארט קבלן ווי למשל א קבלן אויף צו אריבערפירן א בריוו, א פאסט א פאסט מענטש, א פאסט טרעגער, איז אז מען צאלט א מענטש זאל אריבערפירן א בריוו פון איין פלאץ צום צווייטן, איז אוודאי א קבלן הייסט ער, הייסט נישט קיין שכיר, ווייל מען צאלט דיך נישט אויף די שעה אויף די טאג סגייט מיר נישט אן ווי לאנג סוועט דיך נעמען אנצוקומען צו יענע פלאץ, מען צאלט אויף די פעולה טראג עס פון דא צו דארט, איז א קבלן הייסט אבער פון די צווייטע זייט, קיין שבח איז נישט דא, ער איז נישט משביח די בריוו, ער איז נישט משביח גארנישט, ער טוט עפעס. איז דארט אוודאי הייסט ער נישט א קבלן כלפי דעם אז אומן קונה בשבח כלי, וואס ס'נישט דא קיין שבח, איז כלפי דעם אוודאי הייסט ער ווי א שכיר, איז דארט אוודאי איז דא בל תלין, פון דעם האט ר' ששת גערעדט. אבער קען אוודאי זיין ביי א קבלן וואו ס'איז דא א שבח, וואס איז שייך צו זאגן אומן קונה בשבח כלי, קען זיין דארט העט ר' ששת אוודאי מודה זיין אז ס'איז נישט דא קיין לאו פון בל תלין. זאגט יעצט די גמרא. לימא כתנאי, לכאורה די נקודה צו אומן קונה בשבח כלי צו נישט קען מען זאגן ס'איז א מחלוקת תנאים, וואס איז א מחלוקת תנאים ברענגט די גמרא א ברייתא, שטייט אין די ברייתא עשה לי שירים, נזמים, וטבעות, ואקדש לך, א פרוי געט גאלד אדער זילבער פאר א מאן און זי זאגט אים מאך מיך צירונגען פון די גאלד, מאך מיך שיינע זאכן, א האנט באנד, א נאז באנד, א רינגל, מאך מיר א שיינע זאך, און אז דו וועסט עס מאכן, און פארשטייט זיך עסטו נישט נעמען געלט אויף דעם, עב איך נתקדש ווערן פאר דיר, דאס וועט זיין מיין קדושין. איז די דין איז זאגט די ברייתא כיוון שעשאן מקודשת ברגע וואס די מאן האט עס געמאכט איז זי מקודשת און פארשטייט זיך ס'רעדט זיך אז ער האט איר עס צוריק געגעבן טאמער האט ער עס נישט צוריק געגעבן איז זי אוודאי נישט מקודשת ווי מ'וועט שוין זעהן אבער ברגע וואס ער געבט עס צוריק איז זי מקודשת דברי ר' מאיר אזוי זאגט ר' מאיר וחכמים אומרים חכמים קריגן זיך חכמים זאגן אינה מקודשת עד שיגיע ממון לידה ווילאנג געלט קומט נישט אן צו איר אין די האנט אריין און די גמרא פרעגט גראד מאי ממון אילימא אותו ממון טאמער מ'רעדט פון די געלט אליין פון די גאלד אליין, פשט אז די מאן האט געענדיגט מאכן די צירונגען, און חכמים זאגן ווי לאנג ער געט נישט צוריק די צירונגען איז ער נישט מקודשת, איז וואס איז מכלל דר' מאיר סבר אותו ממון לא? פשט איז משמע אויב אזוי אז ר' מאיר האלט אפילו פאר די מאן געט צוריק די צירונגען איז זי שוין מקודשת קען נישט זיין אזא זאך, אלא במאי מקדשא, איז מיט וואס איז ער איר מקדש? מיט דעם וואס ער האט געענדיגט די צירונגען און די צירונגען ליגט ביי אים אינדערהיים איז זי שוין מקודשת קען אוודאי נישט זיין. אלא פשיטא מאי ממון ממון אחר, נאר וואס דען מוז אוודאי זיין אז חכמים, חכמים זאגן אינה מקודשת עד שיגיע ממון לידה, רעדן זיי פון אנדערע געלט. פשט ר' מאיר האלט אז ווען דער מאן געבט צוריק די צירונגען פאר די פרוי איז זי מקודשת, און חכמים זאגן ניין, אז זי קען נישט אזוי נתקדש ווערן, טאמער די מאן וויל איר מקדש זיין דארף ער אליין צולייגן געלט, אייגענע געלט, אז ער געבט איר אייגענע געלט קען ער איר מקדש זיין, מיט יענע געלט, איז על כל פנים וואס איז די מחלוקת דא צווישן ר' מאיר און די חכמים? זאגט די גמרא, וסברוה דכולי עלמא ישנה לשכירות מתחילה ועד סוף, ודכולי עלמא המקדש במלוה אינה מקודשת, מאי לאו באומן קונה בשבח כלי קמיפלגי דר' מאיר סבר אומן קונה בשבח כלי, ורבנן סברי אין אומן קונה בשבח כלי, פשט אזוי, בעצם אזוי ווי מען שמועסט מען דאך דא, ס'איז דא אן אומן און ס'איז דא א שכיר, א שכיר איז פשט איינער וואס מען דינגט אויף שעות, א אומן איז פשט איינער וואס מען דינגט, א קבלן, זאל טון א געוויסע ארבעט און מען צאלט אים א סכום קצוב אויף דעם ארבעט. יעצט, אזוי ווי מען שמועסט מען אין דער גאנצער סוגיא, די שאלה איז, אונזער שאלה דא אין די סוגיא איז, צו דער קבלן האט אויך א דין ווי א שכיר, ווי א פשוט'ער שכיר אדער אפשר ניין. אפשר זאגט מען אומן קונה בשבח כלי, די שבח איז זיינס און ער פארקויפט עס כאילו שפעטער צוריק צום באלעבאס. דאס איז לגבי א קבלן. יעצט, לגבי א שכיר, בעצם, איז אויך דא א מחלוקת, צו ישנה לשכירות מתחילה ועד סוף, צו אינה לשכירות אלא לבסוף, וואס פשט? פשט איז אזוי, לאמיר זאגן איינער דינגט א שכיר, דער שכיר זאל ארבעטן פאר אים, לאמיר זאגן ער מאכט אפ מיט אים, יעדע שעה וואס דו'סט ארבעטן ביי מיר, וועל איך דיר צאלן זעכציק דאלער א שעה, און ער בעט אים, ארבעט פאר מיר צען שעה, עס וועט קאסטן זעקס הונדערט דאלער, שוין. איז די שאלה דא איז, צי זאגט מען, ישנה לשכירות מתחילה ועד סוף, ישנה לשכירות מתחילה ועד סוף איז פשט, אז יעדע מינוט וואס דער ארבעטער ארבעט, אויף א מינוט קריגט ער דאך א דאלער, פאר א שעה קריגט ער זעכציק דאלער, איז יעדע מינוט ווערט די באלעבאס אים שולדיג נאך א דאלער, און סוף טאג דארף ער אים צאלן די גאנצע חוב, אבער יעדע שווה פרוטה וואס ער לייגט דא אריין ווערט די באלעבאס מחויב נאך א פרוטה מיט נאך א פרוטה נאך א דאלער מיט נאך א דאלער ביז סוף טאג דאס פשט ישנה לשכירות מתחילה ועד סוף שפעטער דא א מאן דאמר וואס זאגט ניין אינה לשכירות אלא לבסוף אינה לשכירות אלא לבסוף מיינט אז נישט פשט יעדע מינוט וואס די ארבעטער ארבעט ווערט די באלעבאס שולדיג נאך א דאלער נאר סוף ווען ער ענדיגט די גאנצע מעשה ווערט די באלעבאס שולדיג די גאנצע געלט און דעמאלטס דארף ער באצאלן. דאס איז איין מחלוקת. יעצט, חוץ פון דעם איז אויך דא א מחלוקת לגבי קידושין ווען איינער וויל מקדש זיין א פרוי, צו מען קען מקדש זיין במלוה צו נישט. פשט ס'איז דא א מאן דאמר וואס האלט אז אזוי ווי מען קען מקדש זיין א פרוי מיט געלט, קען מען אויך מקדש זיין א פרוי מיט א הלוואה. פשט אז די פרוי איז שולדיג געלט פארן מאן, קען דער מאן זאגן איך בין דיר מוחל די געלט, און מיט דעם איז ער איר מקדש. שפעטער איז דא א מאן דאמר וואס האלט ניין אז מען קען נישט מקדש זיין במלוה, ווייל ווען מען איז מקדש במלוה איז נישט פשט אז דו געסט א נייע זאך דא פארן פרוי, האסט שוין געגעבן די הלוואה פארן פרוי לעצטע וואך, יעצט ביסטו סך הכל מוחל, דאס הייסט נישט אז געגעבן א נייע זאך, איז קען מען נישט מקדש זיין א פרוי במלוה. איז זאגט די גמרא דא אזוי, אז לכאורה סיי ר' מאיר סיי די חכמים ביידע האלטן ישנה לשכירות מתחילה ועד סוף, אז שכירות איז יעדע מינוט, פשט יעדע מינוט וואס די שכיר לייגט אריין דא, ווערט די בעל הבית אים שולדיג נאך א דאלער מיט נאך א דאלער מיט נאך א דאלער. חוץ פון דעם זאגט די גמרא לכאורה אז סיי ר' מאיר סיי די חכמים ביידע האלטן אז מען קען נישט מקדש זיין א פרוי במלוה, און ממילא זאגט די גמרא אזוי, פשט אין די מחלוקת צווישן ר' מאיר און די חכמים איז פשט אזוי, חכמים האלטן אין אומן קונה בשבח כלי, און ממילא האט א אומן די זעלבע דין ווי א שכיר, א שכיר האט מען געשמועסט ישנה לשכירות מתחילה ועד סוף, איז פשט דא ביי אונזער ציור, א פרוי האט געגעבן גאלד פאר א מאן די מאן זאל מאכן פון דעם צירונגען, איז אפילו טאקע ער איז א אומן אבער מען קוקט אים אן ווי א שכיר, ווייל אין אומן קונה בשבח כלי, איז פשט מען קוקט אים אן ווי א שכיר, א שכיר האט מען געשמועסט ישנה לשכירות מתחילה ועד סוף, פשט יעדע מינוט וואס דער מאן ארבעט אריין אין די צירונגען ווערט די פרוי שולדיג נאך א דאלער נאך א דאלער נאך א דאלער נאך א דאלער, צום סוף ווען די מאן זאגט פארן פרוי דארפסט מיך נישט באצאלן איז פשט אז ער האט איר געוואלט מקדש זיין דא במלוה ווייל די חוב איז דאך אן אלטן חוב, יעדע מינוט וואס די מאן האט געארבעט איז די פרוי געווארן שולדיג נאך א דאלער צום סוף איז זי שולדיג די גאנצע סכום, פשט ס'איז כאילו א הלוואה. איז צום סוף ווען דער מאן איז מוחל אלעס, איז כאילו ער וויל איר מקדש זיין מיט די הלוואה, ער וויל מוחל זיין אויף א הלוואה, פארדעם זאגן די חכמים מען קען דאך נישט מקדש זיין במלוה, איז פארדעם איז די פרוי נישט מקודשת ווילאנג די מאן לייגט נישט צו א דאלער פאר זיך, א איבעריגע דאלער, ער עט צולייגן א איבעריגע דאלער א אייגענע דאלער, דעמאלטס קען ער איר מקדש זיין. מה שאין כן ר' מאיר, ר' מאיר האלט אויך מען קען נישט מקדש זיין במלווה. ר' מאיר האלט אויך ישנה לשכירות מתחילה ועד סוף, אבער ר' מאיר האלט אז אומן קונה בשבח כלי, איז אויב אומן קונה בשבח כלי, איז פשט מען קוקט נישט אן די ארבעטער די מאן ווי א שכיר מען קוקט אים אן ווי אן אומן, די שבח איז זיינס, ווילאנג ער געט עס נישט פארן פרוי איז עס נישט אירס, איז פשט ווען ער געט איר צוריק די צירינגען געט ער איר די שבח ער פארקויפט איר די שבח, איז פארדעם זאגט ר' מאיר איז זי מקודשת. איז האמיר דא לכאורה א מחלוקת תנאים צו אומן קונה בשבח כלי צו נישט, זאגט די גמרא לא, ס'איז נישט קיין ראיה, דכולי עלמא אין אומן קונה בשבח כלי, קען זיין יעדער האלט אז אין אומן קונה בשבח כלי, נאר וואס די מחלוקת, אלא הכא, בישנה לשכירות מתחילה ועד סוף קמיפלגי, טאקע די מחלוקת, ר' מאיר סבר, אין לשכירות אלא לבסוף, ורבנן סברי ישנה לשכירות מתחילה ועד סוף, פשט ר' מאיר האלט אז די דמי שכירות ווערט מען נאר שולדיג צום סוף. קומט אויס אז ווען עט די פרוי שולדיג ווערן פארן מאן די שכר אויף דעם וואס ער האט אריין געארבעט דא אין די צירונגען צום סוף איז יענע רגע זאגט די מאן דו ווערסט מיר גארנישט שולדיג איך בין דיר מוחל איז פשט ער געט איר עפעס מה שאין כן חכמים האלטן ישנה לשכירות מתחילה ועד סוף איז פשט ווען די מאן האט געענדיגט די ארבעט איז שוין די פרוי שולדיג די גאנצע געלט פארן מאן איז יעצט אז די מאן איז מוחל איז פשט ער איז מקדש במלוה מקדש במלוה איז אינה מקודשת פארדעם האלטן די חכמים זי נישט מקודשת ווילאנג דער מאן לייגט נישט צו א דאלער פונעם טאש. ואיבעית אימא, אדער זאגט די גמרא אז דכולי עלמא ישנה לשכירות מתחילה ועד סוף. יעדער האלט, ישנה לשכירות מתחילה ועד סוף, נאר וואס די מחלוקת איז דא, והכא במקדש במלווה קמיפלגי, טאקע די מחלוקת צו מ'קען מקדש זיין במלווה צו נישט. דרבי מאיר סבר המקדש במלווה מקודשת, מ'קען מקדש זיין במלווה, איז פארדעם איז די פרוי מקודשת, ורבנן סברי המקדש במלווה אינה מקודשת. רבא אמר, רבא זאגט אן אנדערע מהלך, זאגט רבא דכולי עלמא ישנה לשכירות מתחילה ועד סוף, יעדער האלט אז די שכירות איז א דאלער א דאלער יעדע מינוט נאך א דאלער, ודכולי עלמא המקדש במלווה אינה מקודשת, יעדער איינער האלט אז מען קען נישט מקדש זיין במלווה. און די זעלבע זאך דכולי עלמא אין אומן קונה בשבח כלי. איי אויב אזוי וואס איז די מחלוקת? פשט אויב אזוי וואס פשט פון ר' מאיר? פארוואס זאגט ר' מאיר די פרוי איז מקודשת? וויאזוי איז זי מקודשת? די מאן זאגט מען אז א אומן איז פונקט ווי א שכיר, פשט מען זאגט נישט אומן קונה בשבח כלי, יעצט אויב איז א שכיר איז טאמער מען וואלט געזאגט אינה לשכירות אלא בסוף וואלט נאך געשטימט אבער ניין רבא זאגט אז ר' מאיר האלט אויך ישנה לשכירות מתחילה ועד סוף מען קען נישט מקדש זיין במילוה איז וויאזוי די פרוי מקודשת נאר וואס דען זאגט רבא אלא הכא במאי עסקינן כגון שהוסיף לה נופך משלו פשט דא רעדט זיך אז די מאן ווען ער האט גענדיגט דעם צירינג לאמיר זאגן געמאכט א רינגל ער האט אריינגעלייגט אין די רינגל א איבעריגע שטיינדל, א שטיינדל וואס איז געקומען פון זיין טאש, נישט וואס די פרוי האט אים געגעבן דא אריינצולייגן, ער האט צוגעלייגט א שטיינדל, איז ר' מאיר סבר, ר' מאיר האלט מלווה ופרוטה דעתה אפרוטה, אז ווען די מאן געט דא יעצט פאר די פרוי די צירינג, און ער זאגט איר צוויי זאכן, קודם כל, די געלט וואס אונז האבן אראפגעשמועסט אז דו דארפסט מיר באצאלן, איך בין דיר מוחל, חוץ פון דעם, איך געב דיר אויך א איבעריגע שטיינדל דא, זאגט ר' מאיר, די פרוי פרייט זיך אזוי שטארק מיטן שטיין, זי וויל נתקדש ווערן, מיט די שטיין, די שטיין איז דאך א נייע זאך, די שטיין נישט קיין הלוואה, די שטיין איז א נייע זאך וואס די מאן האט צוגעלייגט, איז פאר דעם זאגט ר' מאיר איז מקודשת טאקע מיט די שטיין, ורבנן סברי, חכמים זאגן ניין, חכמים זאגן מלווה ופרוטה, דעתה אמלווה, פשט חכמים האלטן אז היות וואס דא איז געווען סיי א מלווה סיי א פרוטה, פשט חוץ פון דעם פרוטה, חוץ פון דעם שטיינדל וואס די מאן האט צוגעלייגט, האט ער דאך אויך מוחל געווען אויפן גאנצן חוב, וואס די חוב איז נישט מער ווי א הלוואה, וואס מיט דעם קען מען נישט מקדש זיין, איז חכמים האלטן די פרוי, ווען זי האט געזאגט פארן מאן איך בין מסכים צו ווערן מקודש, איז בעיקר האט זי געמיינט אויף דעם הלוואה, זי האט געמיינט אז זי גייט נתקדש ווערן מיט די הלוואה, איז דא למעשה א מחלוקת ראשונים צו זי האט אינזינען געהאט ביידע, סיי די הלוואה סיי די שטיין, אדער די הלוואה אליין אבער על כל פנים, זי האט אויך אינזינען געהאט די הלוואה, און ביי אזא ציור קען מען נישט מקדש זיין א פרוי, מען קען נישט מקדש זיין א פרוי במלווה, פארדעם זאגן די חכמים, זי איז נישט מקודשת. איז דרך אגב, צייכנט די גמרא צו, ובפלוגתא דהני תנאי, לויט דעם הסבר פון רבא איז דא א צווייטע מחלוקת תנאים וואס קריגן זיך אויך אויף די נקודה דתניא, אזוי מ'האט געלערנט אין א ברייתא שטייט אין די ברייתא אז טאמער א אומן זאגט פאר א פרוי בשכר שעשיתי עמך אז איך וויל דיר מקדש זיין בשכר אויף די ארבעט וואס כ'האב אמאל געמאכט מיט דיר, אינה מקודשת איז זי נישט מקודשת, ווייטער בשכר שאעשה עמך, ער זאגט איר איך וויל דיר מקדש זיין מיט די שכר וואס איך גיי מאכן פאר דיר, מקודשת איז זי יא מקודשת, באלד וועט מען זעהן וואס דאס מיינט, ר' נתן אומר ר' נתן זאגט, בשכר שאעשה עמך אינה מקודשת וכל שכן בשכר שעשיתי עמך, ביי ביידע איז זי נישט מקודשת, ורבי יהודה הנשיא אומר, רבי יהודה הנשיא זאגט, באמת אמרו, בין בשכר שעשיתי עמך, בין בשכר שאעשה עמך אינה מקודשת, פשט, בעצם האלט דא רבי יהודה הנשיא פונקט ווי ר' נתן, ער לייגט נאר צו נאך איין קנייטש, אז ואם הוסיף לה נופך משלו מקודשת, אז ווען די מאן לייגט צו א שטיינדל, דעמאלטס איז זי יא מקודשת. איז זאגט יעצט די גמרא, וואס איז די מחלוקת דא צווישן די דריי שיטות? זאגט די גמרא אזוי, בין תנא קמא לר' נתן איכא בינייהו שכירות, פשט די מחלוקת צווישן תנא קמא און ר' נתן, איז צו ישנה לשכירות מתחילה ועד סוף צו אינה לשכירות אלא לבסוף, תנא קמא האלט, אינה לשכירות אלא לבסוף, און ממילא ווען א אומן זאגט פאר א פרוי, בשכר שעשיתי עמך, אלטע ארבעט וואס כ'האב געמאכט מיט דיר, קען ער איר נישט מקדש זיין ווייל ס'איז שוין דערנאך, אבער ווען ער זאגט איר בשכר שאעשה עמך אז איך גיי טון מיט דיר פאר דיך געוויסע ארבעט בחינם, איז היות וואס אינה לשכירות אלא לבסוף קען ער איר מקדש זיין דאס הייסט נישט קיין הלואה, ווייטער רבי נתן זאגט אז ניין, אפילו אז די אומן זאגט בשכר שאעשה עמך, ווי נישט ווי ישנה לשכירות מתחילה ועד סוף, און אויב ישנה לשכירות מתחילה ועד סוף איז פשט אז די גאנצע שכירות איז א הלואה, מקדש במלוה אינה מקודשת, דעם זאגט רבי נתן אז אפילו ווען די מאן זאגט בשכר שאעשה עמך איז זי אויך נישט מקודשת, ווייטער וואס איז די חילוק צווישן רבי נתן און רבי יהודה, זאגט די גמרא בין ר' נתן רבי יהודה הנשיא, איכא בינייהו מלווה ופרוטה, טאקע די נקודה. ר' נתן האלט אז מלווה ופרוטה דעתה אמלווה, איז אפילו ווען די מאן לייגט צו א שטיינדל, קען ער איר נישט מקדש זיין מיטן רינגל. ווייטער רבי יהודה הנשיא זאגט אז ניין, אז מלווה ופרוטה דעתה אפרוטה, און פארדעם אם הוסיף לה נופך משלו, זאגט רבי יהודה הנשיא מקודשת. זאגט די הייליגע גמרא ווייטער א נייע סוגיא, אמר שמואל, זאגט שמואל, טבח אומן שקלקל, א שוחט א מומחה וואס איז א מומחה לעניני שחיטה ער קען גוט שעכטן, וואס האט מקלקל געווען, מען האט אים געגעבן א בהמה צו שעכטן, און ער האט בטעות נישט גוט געשאכטן די בהמה איז געווארן א נבילה, זאגט שמואל חייב לשלם, ער דארף באצאלן אויפן היזק. מזיק הוא איז א מזיק, פושע הוא איז א פושע, באלד וועט מען זען וואס איז די געדאפלטע לשון, נעשה כאומר לו שחוט לי מכאן ושחט לו מכאן, דאס איז פונקט ווי ווען די באלעבאס האט אים געהייסן שעכטן די האלז און ער שעכט אים אויף די פיס, ער שעכט אים א צווייטע פלאץ אינגאנצן, ער איז חייב ער איז א פושע. יעצט, וואס מיינט שמואל ארויסצוברענגען טבח אומן, איז די נקודה איז אז אומן, און אוודאי איינער וואס איז נישט קיין אומן, פשט, א טבח וואס איז נישט קיין אומן, איינער וואס קען נישט שעכטן און שעכט, דאס פארשטייט זיך ער איז א פושע, איז אוודאי איז ער חייב, שמואל מיינט צו זאגן אז אפילו ער איז א מומחה, איז נישט קיין תירוץ, אז ער האט קאליע געלייגט איז ער א פושע ער דארף באצאלן אויף דאס וואס ער האט געטוהן. פרעגט די גמרא, למה ליה למימר מזיק הוא פושע הוא, פארוואס דארף שמואל זאגן די געדאפלטע לשון אז ער איז א מזיק און א פושע, ענטפערט די גמרא, ווייל אי אמר מזיק הוא, ווען שמואל וואלט נאר געזאגט מזיק הוא, הוה אמינא וואלט איך געזאגט הני מילי היכא דקא עביד בשכר, אז דאס איז נאר ווען מען צאלט אים געלט, אבל היכא דקא עביד בחינם לא, אבער אז ער טוט עס בחינם נישט, קא משמע לן פושע הוא, אז אפילו ווען ער טוט עס בחינם, איז ער אויך מחיוב, וואס איז פשט פון די ווערטער ווען די מפרשים זענען מסביר אזוי? זענען די מפרשים מסביר אז אן אומן בעצם האט א דין ווי א שומר, אזוי ווי א שומר איז מחיוב אויף כל מיני זאכן, א אומן איז אויך מחיוב אבער וואס? א אומן וואס מען צאלט געלט האט א דין ווי א שומר שכר, א אומן וואס מען צאלט נישט קיין געלט וואס טוט עפעס בחינם האט א דין ווי א שומר חינם. יעצט אונז ווייס מיר דאך אלע אז א שומר חינם איז מחיוב נאר אויף פשיעה טאמער איז פושע, און א שומר שכר איז מחיוב אויף נאך זאכן איז אויך מחיוב אויף גניבה ואבידה, און ממילא איז אזוי ווען א אומן איז בטעות מזיק א חפץ, ער טוט עס נישט דווקא ס'איז געשעהן א טעות, און די שאלה איז וויאזוי קוקט מען אן די אומן וואס האט געמאכט א טעות, פון איין זייט קען מען זאגן אז ער איז א פושע, דו טארסט נישט מאכן א טעות ביסט א אומן, פאס אויף וואס דו טוסט. פון די צווייטע זייט קען מען זאגן ניין, ער איז נישט קיין פושע ער איז א אונס, יעצט א אונס ממש איז נישט שייך אים צו רופן ווייל ביסט דיך דאך א אומן, איז די אונס וואס אונז זאג מיר דא ווען מ'זאגט די ווארט אונס מיינט עס נישט אונס מיינט אונס כעין גניבה ואבידה, אז אזוי ווי גניבה ואבידה א שטיקל אונס. איז ממילא ווען שמואל האט דא געזאגט מזיק הוא פושע הוא, זאגט די גמרא ווייסט פארוואס ער האט זיך אויסגעדרוקט מיט דעם געדאפלטע לשון, ווייל שמואל האט געוואלט קלאר מאכן אז א אומן וואס מאכט א טעות איז נישט קיין אונס, ער איז א פושע, איז פאר דעם איז נישט קיין חילוק צו מ'האט אים געצאלט צו נישט, ווייל אפילו מ'האט אים נישט געצאלט האט א דין ווי א שומר חינם, א שומר חינם איז דאך מחיוב אויף פשיעה, און פאר דעם איז ער מחיוב צו באצאלן אויפן היזק. איתיביה רב חמא בר גוריא לשמואל פרעגט רב חמא בר גוריא א קשיא אויף שמואל פון א ברייתא, שטייט אין די ברייתא, הנותן בהמה לטבח וניבלה, איינער געגעבן א בהמה פאר א שוחט, און די שוחט האט מנבל געווען, האט געמאכט א נבילה פון די בהמה בטעות, איז אומן פטור, טאמער דער שוחט איז געווען א אומן, איז ער פטור, הדיוט טאמער איז א מענטש וואס קען נישט שעכטן חייב, דאס האט מען געשמועסט דאס איז יעדער מודה, איינער וואס קען נישט שעכטן האט נישט וואס צו שעכטן, אבער על כל פנים א אומן איז פטור, זאגט די ברייתא, אבער ואם נותן שכר, דאס איז אלס בחינם, אבער טאמער מען האט אים געצאלט, איז בין הדיוט בין אומן חייב, איז דא שוין אומן יא חייב, איז וואס זעט מען דא? זעהט מען קלאר אז די ברייתא האלט אז דער אומן וואס מאכט א טעות האט נישט קיין דין פון א פושע, ער האט א דין ווי א אונס, און פארדעם טאמער מען צאלט אים איז ער אזוי ווי א שומר שכר, לגבי גניבה ואבידה איז ער מחיוב טאמער מען צאלט אים נישט איז ער פטור, קלאר נישט ווי שמואל, ענטפערט שמואל צו רב חמא בר גוריא וואס האט אים געפרעגט די שאלה אמר ליה לעכר מוחך, דיין מח זאל פארמישט ווערן, פשט איז א לשון קללה, ער האט מקפיד געווען אויף אים אז ער האט אים בכלל געפרעגט די קשיא. זאגט די גמרא אתא ההוא מרבנן קא מותיב ליה געקומען א צווייטן תלמיד און געפרעגט די זעלבע קשיא פון די זעלבע ברייתא אמר ליה זאגט שמואל אויך פאר דער תלמיד השתא שקלת מאי דשקל חברך דו וועסט קריגן וואס דיין חבר האט געקריגן אזוי ווי איך האב איהם געשאלטן זאלסטו אויך געשאלטן ווערן קאמינא לכו אנא ר' מאיר וקאמריתו לי רבנן איך האב גערעדט אליבא דר' מאיר פרעגט עטס מיר קשיות אליבא די חכמים אמאי לא דייקת מילי פארוואס האט עטס נישט מדייק געווען אין מיינע ווערטער וואס האב איך געזאגט שאני אומר מזיק הוא פושע הוא נעשה כאומר לו שחוט לי מכאן ושחט לו מכאן זאגט שמואל פארוואס מיינסטו כ'האב געזאגט אזא לאנגע לשון? ווייל מאן אית ליה האי סברא ווער האלט טאקע אז א אומן וואס מאכט א טעות הייסט א פושע ווייל ער דארף מקפיד זיין נישט צו מאכן קיין טעות? ר' מאיר דאמר מיבעי ליה למירמי אנפשיה דאס איז ר' מאיר וואס ר' מאיר האלט א מענטש דארף אויפפאסן אויף זיך א אומן דארף זיין דארף אויפפאסן אויף זיינע זאכן ער זאל נישט מאכן א טעות איז איך האב גערעדט אליבא דרבי מאיר, איך ווייס אז ס'דא א חכמים וואס קריגן זיך אויף דעם, פרעג מיר נישט קיין קשיות פון קיין ברייתות וואס מ'קען איינזעצן לויט די חכמים. יעצט וועלכע רבי מאיר? וואו זעט מען א רבי מאיר אז רבי מאיר האלט אז א אומן דארף זייער שטארק מקפיד זיין נישט צו מאכן א טעות הי רבי מאיר פרעגט די גמרא אילימא הא רבי מאיר און די גמרא זאגט דא קוף למד נון סימן דאס איז די דריי רבי מאיר'ס וואס די גמרא וועט פרובירן דא צוצושטעלן עכ"פ וועלכע רבי מאיר פרעגט די גמרא וועסטו וועלן זאגן די רבי מאיר דתנן וואס מ'האט געלערנט אין משנה דף מ"ה קשרו בעליו במוסרה ונועל בפניו כראוי אז טאמער א בעל הבית האט צוגעבינדן אן אקס מיט א שטריק אדער האט פארמאכט א טיר, אז די אקס זאל נישט קענען אנטלויפן, אבער עס איז נישט געווען גאר א שטארקע טיר, עס איז געווען א טיר וואס קען שטיין ברוח מצויה. און צום סוף ויצא והזיק, בין תם בין מועד חייב, און צום סוף האט די אקס מזיק געווען, איז סיי א תם סיי מועד די בעל הבית מחיוב, פארוואס? ווייל רבי מאיר האלט אז די בעל הבית דארף אלעמאל מאכן א שמירה מעולה, דברי רבי מאיר, איז לכאורה דא זעהט מען אז מען דארף גאר שטארק אויפפאסן, פשט עס איז נישט דא קיין תירוץ אז עס איז געווען א טעות, זאגט אבער די גמרא, התם בקראי פליגי, דארט האט מען געזעהן זיי קריגן זיך דארט די תנאים אין פסוקים אין לשונות פון פסוקים, אבער פון דא קען מען נישט קיין ראיה ברענגען אז ר' מאיר האלט סתם אזוי, אז א אומן דארף גאר שטארק אויפפאסן ס'זאל נישט געשעהן א טעות. אלא נאר וועלכע ר' מאיר? הא ר' מאיר דתנן א אנדערע משנה א אנדערע ר' מאיר, מען האבן געלערנט א משנה מ'וועט זעהן די משנה דף קוף, לצבוע לו אדום וצבעו שחור שחור שחור וצבעו אדום, טאמער איינער האט געגעבן פאר א אומן עפעס א שטיקל וואל ער זאל עס פארבן שווארץ און די אומן האט עס געפארבט רויט אדער רויט און האט געפארבט שווארץ איז ר' מאיר אומר נותן לו דמי צמרו, זאגט ר' מאיר די אומן דארף באצאלן, איז ווי די גמרא פארשטייט, לכאורה רעדט זיך אז די אומן האט געמאכט א טעות, זעט מען ר' מאיר האלט אז ס'נישט דא אזא זאך א טעות, זאגט אבער די גמרא נישט ריכטיג התם בידיים קלאו מיניה, דארט רעדט זיך אז ער האט עס געטוהן בידיים פשט ס'נישט געווען קיין טעות, די אומן האט געוויסט וואס ער האט געטוהן, איז ווייטער נישט קיין ראיה, אלא נאר זאגט די גמרא הא ר' מאיר כ'וועל דיר זאגן וועלכע ר' מאיר, דתניא מ'האט געלערנט אין א ברייתא, נשברה כדו ולא סילקה, נפלה גמלו ולא העמידה, האט מען געזען דף כ"ח אז טאמער איינעמס פאס האט זיך צובראכן, אדער זיין גמל איז אראפגעפאלן און ער האט נישט אוועקגערוקט די שטיקלעך, ער האט נישט אויפגעהויבן דעם גמל, איז ר' מאיר אומר חייב בנזקן, ר' מאיר זאגט ער איז מחיוב אלס בור, וחכמים אומרים פטור מדיני אדם וחייב בדיני שמים. יעצט וקיימא לן דארט האט מען געזען וואס די מחלוקת, דבנתקל פושע הוא פליגי, אז זיי קריגן זיך צו נתקל פושע צו נישט ר' מאיר האלט נתקל פושע פשט אז איינער גייט אין גאס, און ער קערט זיך איבער, און ס'צוברעכט זיך אים א פאס, רופט אים ר' מאיר א פושע. יעצט, כלפי גיין אין גאס הייסט יעדער א אומן, ווייל ס'איז נישט דא א מענטש ס'איז נישט קיין אומן צו גיין אין גאס, פונדעסטוועגן זעהט מען ר' מאיר האלט ס'איז א פושע. איז זעה מיר אז ס'איז דא אזא ר' מאיר וואס האלט אז ס'איז נישט דא א תירוץ ס'איז געשעהן א טעות, איז דאס איז דער ר' מאיר וואס שמואל האט גערעדט פון די ר' מאיר, איז פרעג מיר נישט קיין קשיות פון קיין ברייתות וואס די ברייתות גייען כשיטת חכמים. זאגט אונז די גמרא ווייטער, אמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן, זאגט רבה בר בר חנה בשם רבי יוחנן, טבח אומן שקלקל, חייב, א טבח וואס האט געמאכט א טעות האט מקלקל געווען איז מחיוב, ואפילו אומן כטבחי ציפורי, אפילו איז אזא מין אומן אזא מין מומחה א שוחט ווי די שוחטים פון ציפורי וואס זענען געווען גרויסע מומחים, איז ער אויך מחיוב. פרעגט אבער די גמרא מי אמר רבי יוחנן הכי, צו דען האט רבי יוחנן אזוי געזאגט והאמר רבה בר בר חנה עובדא הוה קמיה דרבי יוחנן בכנישתא דמעון ס'געווען א מעשה אזא מעשה אין בית מדרש דארט אין מעון איז געקומען אזא שאלה צו רבי יוחנן ואמר ליה האט רבי יוחנן געזאגט דארט פארן טבח זיל אייתי ראיה דממחית לתרנגולים ואפטרך ברענג מיר א ראיה ביסט א מומחה צו שעכטן תרנגולים און כ'על דיר פטר'ן זעהט מען אז רבי יוחנן האלט אז א מומחה איז פטור זאגט די גמרא לא קשיא כאן בחינם כאן בשכר. פשט, ר' יוחנן אוואדע קריגט זיך אויף שמואל. ר' יוחנן האלט אז א אומן וואס מאכט א טעות איז נישט מחיוב אלס פשיעה, נאר וואס איז א אונס, אבער אלס ווענדט זיך צו ער האט גענומען געלט צו נישט. טאמער ער האט גענומען געלט איז א שומר שכר איז מחיוב אויף אזא סארט אונס, א שומר חינם איז פטור. און פארדעם די מעשה וואס איז געווען דארט אין מעון רעדט זיך אז ס'איז געווען בחינם, אז ס'איז געווען בחינם איז טאמער די איד קען א ראיה ברענגען אז א מומחה איז ער פטור, מה שאין כן דאס וואס רבי יוחנן זאגט אז טבח אומן שקלקל חייב אפילו אומן כטבחי ציפורי, רעדט זיך אז ער נעמט געלט, אז ער נעמט געלט איז אוודאי מחוייב, זאגט טאקע די גמרא, כי הא דאמר רבי זירא, רבי זירא איז געווען א תלמיד פון רבי יוחנן, רבי זירא האט אויך געזאגט אז הרוצה שיתחייב לו טבח, איינער וואס וויל די טבח זאל אים זיין מחוייב, טאמער ער מאכט א טעות איז יקדים לו דינר, זאל ער אים געבן א דינר, אזוי וועט ער זיין א שומר שכר, ער וועט זיין מחוייב באונסן. מיתיבי, פרעגט די גמרא א קשיא אויף רבי יוחנן, פון א ברייתא שטייט אין די ברייתא,

אדער בהמה לטבח ונבלה האט געגעבן א בהמה פאר א שוחט און ס'איז געווארן א נבילה, זאגט די ברייתא חייב איז דער טבח איז מחיוב פארוואס מפני שהוא כנושא שכר ווייל איז אזוי ווי א נושא שכר אזוי ווי א שומר שכר איז משמע אז איז נאר אזוי ווי א שומר שכר נישט באמת א שומר שכר פשט דא רעדט מען אז ער האט געטון בחינם פון דעסט וועגן שטייט דא חייב לויט רבי יוחנן דאך נישט אזוי לויט רבי יוחנן טאמער ס'איז געטון בחינם איז פטור, זאגט די גמרא אימא מפני שהוא נושא שכר, מען דארף טאקע גורס זיין מפני שהוא נושא שכר נישט מפני כנושא שכר, דהיינו עס רעדט זיך טאקע אז מען האט געצאלט געלט אז מען האט געצאלט געלט דארט אוודאי איז מען מחיוב, זאגט די גמרא ווייטער ההוא מגרומתא דאתא לקמיה דרב, ס'איז געווען א מעשה פון הגרמה וואס איז געקומען צו רב, וואס איז דאס הגרמה? הגרמה מיינט די קנה, ס'איז דאך דא אין א בהמה א קנה מיט א ושט, פון די קנה אטעמט מען, די ושט עסט ער. שעכטן מיינט אז מען שעכט די קנה מיט די ושט. איז די קנה איז צוזאמגעשטעלט פון אזא צינור, וואס דורך דעם גייט אריבער די לופט, און די קנה אליין איז צוזאמגעשטעלט פון רינגלעך, ס'דא אסאך אזעלכע רינגלעך. יעצט ווען מען שעכט א בהמה איז דא א דין אז מען דארף שעכטן, און די שחיטה דארף זיין דעם זעלבן רינגל. מען טאר נישט שעכטן פון איין רינגל אריין דעם צווייטן. יעצט וואס איז טאמער מען האט געשאכטן רוב פון איין רינגל און שפעטער איז מען אריין געפארן אין אן אנדערע רינגל איז דא א מחלוקת רבי יוסי ברבי יהודה און די חכמים רבי יוסי ברבי יהודה זאגט אז די שחיטה איז כשר און די חכמים זאגן אז נישט איז געווען אזא מעשה וואס איז געקומען צו רב און רב האט געפסקנט טרפיה אז די בהמה איז טריפה ופטריה לטבח מלשלומי דמי און ער האט געפטרט דעם שוחט פון צו באצאלן איז פגעו ביה רב כהנא ורב אסי בההוא גברא, רב כהנא און רב אסי האבן געטראפן די מענטש, די בעל הבהמה, און דאמרי ליה האבן זיי אים געזאגט, עבד בך רב תרתי, רב האט געטון דא מיט זיין פסק צוויי זאכן, און די גמרא פרעגט גראד מאי תרתי, וואס מיינען זיי דא אז ער האט געטון צוויי זאכן, אילימא תרתי לגריעותא, ער האט געטון צוויי זאכן נישט גוט, פארוואס? ווייל קודם כל דאיבעי ליה לאכשורי כרבי יוסי ברבי יהודה וטרפה כרבנן, פשט קודם כל וואלט ער געדארפט פסק'ן ווי רבי יוסי ברבי יהודה אז א בהמה איז כשר, און ער האט געפסק'נט ווי די חכמים דאס איז איין זאך נישט גוט וואס ער האט געטון, חוץ פון דעם ואי נמי כרבנן לאמיר זאגען ער האט יא געפסק'נט ווי די חכמים, איז דאיבעי ליה חיובא לטבחא, וואלט ער געדארפט מחייב זיין די שוחט זאל באצאלן, איז צוויי זאכן וואס רב האט נישט גוט געפסק'נט, אבער פרעגט די גמרא וויאזוי האבן רב כהנא און רב אסי געקענט זאגן אזא זאך, ומי שרי למימר כהאי גוונא, מעג מען דען זאגן פאר א מענטש אז דער דיין האט נישט גוט גע'פסק'נט והתניא מ'האט געלערנט א ברייתא לכשיצא לא יאמר אני מזכה וחברי מחייבין? פשט, א בית דין פסק'נט גייט מען דאך מיט רוב. איז זאל נישט ארויסגיין א דיין נאכדעם וואס בית דין האט גע'פסק'נט זאגן פאר'ן בעל דין אז איך בעצם איך האב דיר געוואלט מזכה זיין אבער דער רוב האט גע'פסק'נט אז נישט איז בין איך אבער בין איך געגאנגען מיט'ן רוב. מען זאל דאס נישט טון, א מענטש זאל נישט זאגן איך האב אזוי געוואלט טון אבל מה אעשה שחברי רבו עלי מיינע חברים זענען געווען א רוב. ועל זה נאמר, איינער וואס טוט אזוי, איז הולך רכיל מגלה סוד, איז א ענין פון רכילות מען טאר דאס נישט טון, איז פארוואס זאגן זיי אזא זאך, נאר וואס דען זאגט די גמרא אז זיי האבן געמיינט צו זאגן אלא תרתי למעליותא, ער האט געטון צוויי זאכן לטובתך אז וואס, די ערשטע זאך איז, דלא אוכלך ספק איסורא, פשט היות עס איז א ספק צו אזא בהמה איז כשר צו נישט, רב האט נישט געוואלט זאלסט עסן א ספק איסור, פארדעם האט ער גע'פסק'נט אז ס'איז טריפה, און חוץ פון דעם, ומנעך מספק גזילה, ער האט דיר נישט געוואלט מכשיל זיין אין גזילה, פשט היות עס איז דא א צד אז אפשר די בהמה איז כשר, איז דאך די שוחט פטור פון דיך צו באצאלן, איז ער האט נישט געוואלט דיר מכשיל זיין אין גזילה האט פאר דעם האט ער געזאגט אז די שוחט דארף אויך נישט באצאלן, איז דאס האבן זיי געמיינט ווען זיי האבן געזאגט עבד בך רב תרתי.